קאטעגאריזעישאן סקימס געבן אנדערע מושגים וויאזוי מען קען פארשטיין יעדע יעדע זאך יעדע תורה יעדע חלקים פון די וועלט איז יעדע איינס פון זיי איז א נייע תורה דאס הייסט אויב איינער לערנט ענין פון יורה דעה אדער ענין פון הלכה באופן כללי איז דאס א איין איין תורה איין סארט תורה איין סארט מתן תורה איין סארט קשר איין סארט הוראה איין סארט וועג וויאזוי מען לעבט איין סארט וועג וויאזוי מען לעבט בדרך של תורה בדרך של חכמה בדרך של נישט בדרך של טיפשות און מען קען אויך בדרך של תורה אויב איינער לערנט קבלה אדער אויב איינער לערנט חסידות אויב איינער לערנט

נאר יעדע פרשה איז אליינס א גאנצע תורה, יעדע פרשה איז אליינס א גאנצע מתן תורה, כאילו היום ניתנה, כאילו אז די פרשת במדבר האט אין זיך א גאנצע תורה, אויב מען פארשטייט די ענין פון פרשת במדבר און די נושאים וואס ס'רעדט זיך וועגן און די בליק וואס ס'גיט און די וועג וואס ס'איז געשריבן געווארן און ווער ס'האט וויאזוי מ'האט עס געמאכט און פארוואס ס'איז געמאכט, איז דאס אליינס א גאנצע מתן תורה, דאס איז אליינס א גאנצע תורה, און מ'קען פון יעדע פרשה, פון יעדע ווארט אדער פון יעדע פרשה ווי וואסערע לעוועל זאלסט נאר צוטיילן קען מען. ווערן א גאנצע תלמיד חכם, קען מען ווערן א גאנצע תורה, קען מען ווערן א גאנץ די גאנצע וועלט וואס הייסט עולם התורה, די גאנצע זאך פון תורה. און ממילא אויב פרשת במדבר פאלט אויס שבועות, דארף מען פארשטיין וויאזוי די ספר במדבר און פרשת במדבר וואס וואס פאר א מין תורה דאס איז, וואס פאר א מין תורה, וואס פאר א מין מתן תורה קען מען אונז מאכן, קען מען אונז לערנען פון פרשת במדבר, פון ספר במדבר.

עס איז אביסל בארינג און רוב מענטשן ווערן זייער באורד ווען מ'ליינט די אלע פרשה רוב מענטשן ווערן זייער זייער באורד פון פרשת במדבר פון אלע די טעלעפאן בוק ליסטס אזויפיל אזויפיל מענטשן זענען געווען אין די שבט און די שבט איז געשטאנען דארט און יעדער דארף שטיין אויף די פארענטשעס אויף די ריכטיגע פלאץ יעדער האט זיך מקום קבוע קיינד אוו בארינג.

ווערי בארינג, אבער וואס צו פארשטיין איז דאך זיכער א נארישע קשיא, פארוואס? ווייל ס'איז דאך נאר א, ס'איז נאר א טעלעפאן בוק, נאר א וועג אזוי צו אנקומען צו די מענטשן, אזוי דאס קענען די מענטשן אליינס, דאס קענען די מענטשן די וואס ליגן אונטער די טעלעפאן בוק, די טעלעפאן בוק א, וואס וואוינען ביי די אדרעס, ס'איז געוואלדיג, דער רבי איז ממש, ווען מ'טרעפט אים, עס איז ממש געוואלדיג, און דער רב איז ממש אזא חכם, און די.

יעדע איינער האט די זעלבע דזשאב, יעדע איינער, מען דארף, מען דארף מאכן קארס, אקעי, ווי מאכט מען קארס, ס'גייט נישט אזוי, מען דארף איינער דיזיינט די קארס, איינער בויט די קארס, איינער טעסט די קארס, איינער פארקויפט די קארס, די די דאס זאגן איש על מחנהו איש על דגלו לייגן יעדע איינער אויף זיין פלאץ, דאס איז, דאס איז, דאס איז א געוואלדיגע זאך ווען, ווען, ווען ס'רעדט זיך צו די מענטש, אז ווען די מענטש קומט אן, אה, וואס איז מיין דזשאב, זאגט ער, קוק אריין אין די טעלעפאן בוק, קוק אריין אין די ארגענעזעישן טשארט, דאס איז דיין דזשאב, דעמאלטס איז עס א מאור עיניהם של חכמים, אויב מען וואלט פארשטאנען די סוד פון דברי הימים וואס הייסט,

יעצט קוקסטו אריין אין די בוק איז געבליבן א טויטע טעלעפאן בוק א טעלעפאן בוק וואס אלע מענטשן זענען געשטארבן אלע אדרעסן זענען שוין חרוב געווארן ס'איז נישט דא קיין איין הויז נישט דא קיין איין מענטש דאס איז א דאס דעמאלטס איז עס טאקע גארנישט דעמאלטס איז טאקע נאר א טרוקענע טעלעפאן בוק אזוי מען פארשטייט דאס קען מען זאגן דאס איז אזוי ווי די ענין פון תורה שבכתב און תורה שבעל פה דאס הייסט תורה שבכתב איז די זאכן וואס מען שרייבט אפ אפצושרייבן איז אלעמאל באופן כללי די כתב איז מיוחד עס שטימט בעסער עס איז געמאכט בעצם אויף אנצושרייבן נומבערס אויף אנצושרייבן דעיטס

אבער ס'איז נישט. די ערשטע שטיקל ליטערעטשור וואס מ'האט געטרעפן אראפגעשריבן איז א ליסט וואו שטייט דארט אז כך וכך איז שולדיג פאר א צווייטע דריי ציגעלעך מיט אפאר שטיקלעך שעורים מיין איך, ס'איז אזוי בארלי. ס'איז א מין חשבון ווי סאך מ'איז שולדיג איינער די צווייטע. וואס איז די סיבה פון דעם? די סיבה איז אמת פשוט אזוי זענען מסביר די חוקרים. אז אויף צו פארציילן מעשות, אויף צו זאגן דער איז א געוואלדיגע פרענד, דער איז א געוואלדיגע ווייב, דער איז א געוואלדיגע שידוך, אויף דעם דארף מען נישט קיין אראפשרייבן גארנישט, דאס דאס ווייסט דאך יעדער איינער, און מען וועט פארציילן ווייטער די מעשה, תורה שבעל פה אזוי ס'איז געווען אסאך דורות, אבער צו געדענקען ווי סאך שולדיג, ווי סאך געלט ער איז שולדיג, דאס דארף מען שרייבן, דאס איז א זאך וואס מענטשן פארגעסן, מענטשן'ס מח איז נישט געמאכט אויף צו געדענקען נומבערס, אויף צו געדענקען פונקטליך וואו יעדער איינער דארף גיין, וואו יעדער איינער וואוינט, פאר דעם האט מען, אויף דעם איז אינווענטעט געווארן די זאך פון כתב.

די תורה שבעל פה איז נישט נאר נישט נאר ווער ס'געדענקט דאס, ווער ס'האט א פילינג, ווער ס'האט א פילינג ער קען זיך אביסל אימעדזשינען, ער קען אריינגיין אין וואס ס'שטייט אונטער די ווערטער, וואס ס'שטייט אונטער די תורה, ער זעט ס'שטייט משועבד אצל ס'שטייט כ'ווייס נעמען גמליאל בן פדהצור, זאגט ער אה גמליאל בן פדהצור איז דאך געווען א מענטש, איז ער געווען א נשיא פון א שבט, מסתם איז ער געווען א גאנצע א גאנצע זאך, און ער ווייסט כ'ווייס נישט וויאזוי זיך אויסצובויען בכלל אין מיין דמיון, חזל למשל האבן געזאגט אסאך אזעלכע זאכן, מ'זאגט מדרש לאמיר דרש'ן די נעמען, גמליאל מיינט גמלי אל, כ'וואך א גאט.

און ווען תורה שבכתב אליינס איז א טויטע זאך, שטייט ווי שטיינער, א מצבה. אבער די לוחות האט מען נישט געגעבן צו מאכן א מצבה, די לוחות האט מען געגעבן ס'זאל זיין מחובר מיט תורה שבעל פה, אז ס'זאל זיין א וועג צו געדענקען די עשרת הדיברות אדער די זאכן. אבער ווער ס'ווייסט נישט תורה שבעל פה איז דאך טאקע איז טאקע א דזשאוק. ממילא די איך וויל גיין אין די מהלך אויב מען קען לערנען. סיי אין ווען מ'לערנט די תורה אלס די מעשה שהיה און סיי ווען מ'לערנט עס אלס למעשה. זיך פרובירן צו פארשטעלן די אלע זאכן וואס זיי שטייען נישט און אגדות חזל פרובירן אויסצופילן אבער עס הייבט נישט אן צו זיין גענוג מ'דארף אליינס מ'דארף אליינס קענען און אידייען לפי הפשטות המתחדשים בכל יום לפי די תורה וואס ווערט געגעבן יעדן טאג לערנען און אפשר איז דא א גאנצע מעשה אונטער די שלומיאל בן צורישדי איז נישט

און וואס איז די קשותים? די קישוטים וואס זאגט די זוהר זענען די חידושי תורה וואס האבן די חכמים וואס זיי זענען חברים פון די שכינה חברים פון חבריא פון די כלה זיי גייען ליל שבועות די טאג און נאכט פאר די חופה און זיי גרייטן זיך צו וואס מיינט זיי גרייטן זיך צו קישוטים זיי לערנען זאגן חידושי תורה אויף פסוקים זיי נעמען פסוקים און אויף די פסוקים זאגן זיי דרשות זאגן זיי פירושים זאגן זיי השגות זאגן זיי זייערע הבנות וואס זיי האבן געהאט אין די פסוקים און דאס איז מקשט די כלה איז וואס איך וויל דא לערנען איז אזוי אז ס'איז דא פסוקים, ס'איז דא כ"ד פסוקים, און דאס איז און די אריזל האט געזאגט פון דעם אז מ'זאל נעמען א שטיקל פון יעדע פון יעדע יעדע חיות ספר אין תנך, און דאס זאגן, און אויך איז לכאו' די פשט פון אריזל, דאס שטייט מפורש אין די זוהר און מ'לערנט אז ער מיינט נישט נאר מ'זאל זאגן, דאס זאגן איז זייער א גוטע זאך אבער ס'דארף זיין מיט תורה שבעל פה, סתם זאגן דאכט זיך איז נישט קיין חכמה, מ'דארף אויף יעדע, מ'דארף האבן עפעס א השגה אין יעדע איינס, אדער מ'דארף זאגן עפעס א חידוש אויף יעדע איינס, אדער באופן כללי יא א חידוש, און ס'איז אזוי ווי.

איז גארנישט, ס'איז א לופט, ס'איז א שטיקל מעטל, ס'ווייזט נישט אויף גארנישט, מ'טרעפט נאר די קישוט, מ'קען מיט דעם גארנישט טון, וואס איז עפעס, מיט דעם מאכט מען א חתונה, מיט דעם מאכט מען א יחוד, דאס איז די גאנצע עקסייטמענט, אה זי האט זיך מקשט, וואס זי האט אן נאך, נאך א שטיין, נאך עפעס א זאך אין די קעמיקאל ליסט, אין די עלעמענט טעיבל, נאך א זאך.

אבער א שטיין דארף האבן עפעס, דארף האבן קעגן דעם א מקביל צו דעם אין זיין הארץ, אין זיין כוונה, אין זיין פיקטשער און זיין הארץ, וואס דאס מאכט די קשר ס'זאל זיין עפעס ווערט, אויב מ'איז מקשר די תורה, אויב מ'וויל מקבל זיין די תורה, מ'קען נישט מקבל, מ'רעדן איין טאג די גאנצע תורה, ס'איז נישט קיין וועג, אבער ס'איז דא שטיינער, ס'איז דא א טעלעפאן בוק, ס'איז דא עשרת הדיברות, דאס איז אזוי ווי א טעלעפאן, אזוי ווי צען ליינס, צען וועגן וויאזוי מ'קומט אן צו די גאנצע תורה, צען וועגן אריינצוגיין אין דעם.

זיך דערמאנען א לפחות און בעבודה בעלמא צו וויאזוי מען קען זיך אביסל דערמאנען די גאנצע ספר, מ'זאל דיר קענען אויסשפירן ס'נישט קיין זאגאכטס, ס'איז ביי די ערשט, יעצט גייט מען מאכן א סיכום, מאכן א טעיסטינג פון די גאנצע תורה אזוי ווי אלישע זאגט אבער צו מאכן א טעלעפאן בוק צו די גאנצע תורה, אונז האבן דאך געלערנט אין דעם צען יאר מ'האט געלערנט די גאנצע תורה, יעצט דערמאן איך זיך אין מיין הארץ האב איך שוין די גאנצע תורה, יעצט דערמאן איך זיך פון דעם,

ער זאגט עס אז ס'איז אזעלכע נאנסענס א באנטש פון ווערטער וואס מיינען נישט גארנישט. איינער וואס ער איז א חבר פון די פאעט אדער ער איז די שרייבער אליינס ער פארשטייט ער קען פארשטייט די וועלט וואס ער רעדט וועגן. יעדע ווארט וואס ער זאגט איז א גאנצע וועלט יעדע ווארט איז א עולם שלם איז די זעלבע זאך. די אלע ווערטער די אלע עשרת הדיברות און די אלע כ"ד ספרים פון תכשיטי כלה זיי זענען אלע אלע גאנצע וועלטן און און ווען מען לערנט עס ווען מען איז מחבר מען ברענגט צוריק די די מענטש צו די טעלעפאן בוק וואס זאגט זיין נאמען און מען פארשטייט